אין די צייטן פון רבי'ן רש"ב אין רוסלאנד איז געווען דעמאלט די ממשלה איז זיי האבן געזוכט כל מיני גזירות מאכן אויף אידן אין יענע צייטן איז געווען אחד פון די משכילים אידן משכילים וואס זענען געווען ווייט פון תורה ומצוות און זיי האבן געפרואווט א גאנצע צייט אויף פירן מלחמה אנטקעגן די אידן וואס זענען געווען די חרדים די שומרי תורה ומצוות און זיי האבן געמאכט א יד אחת מיט די ממשלה און וואו האבן זיי געקענט האבן זיי געפרואווט מאכן צרות די פרומע אידן געווען דעמאלט א איד וואס איז געווען א רב מטעם וואס ער איז געווען א רב א פראפעסאר פון די גרויסע משכילים אין אדעסע, און ער איז געווען א עם הארץ גמור, אבער ער האט געפירט א מלחמה, און ער האט געפרובט מאכן כל מיני גזירות אויף מבטל זיין כמה וכמה עניינים אין אידישקייט, מען האט אים גערופן דאקטער קרעפס, על כל פנים, ווי די מעשה דערציילט זיך, אז דער רבי רש"ב האט זיך דערוואוסט אז ער ארבעט א גאנצע מלאכה, וואס ער האט געארבעט עטליכע יאר צו צוזאמענקלייבן כל מיני ענייני מלשינות, כל מיני עניינים פון טענות אנטקעגן כמה וכמה ענייני הנהגות, וואס ער האט געוואלט אריינמישן די ממשלה אז מען זאל מאכן גזירות און מען זאל מכריח זיין אז די אז מען זאל דאס מבטל זיין משנה זיין כל מיני הנהגות בפרט האט ער געפירט א מלחמה אנטקעגן דעם ענין פון לימוד הקבלה פנימיות התורה וואס ער האט געוואלט מוכיח זיין אז דאס איז נישט מתאים מיט די טובת הממשלה רבי רש"ב האט גערופן דעם זון דעם פריערדיגן רבי'ן דעם רבי ריי"צ. און ער האט אים געזאגט ער זאל פארן אין פעטערבורג און ער זאל זען וואס ער קען טון אויף קענען מבטל זיין די גזירה. דער רבי ריי"צ איז געפארן יעמאלט אין פעטערבורג זיך געטראפן מיט כל מיני חשוב'ע מענטשן, אידן אדער נישט אידן, ממשלות, שרים, און ער האט געזען אז ס'איז זייער זייער ערנסט און ס'איז זייער שארף, און ער האט על פי דרך הטבע האט ער נישט געטראפן קיין וועג ווי אזוי צו קענען מבטל זיין די גזירה, ער איז געווען זייער צובראכן, און ער איז געפארן צוריק אין ליובאוויטש, א גאנצע נסיעה איז ער צוריק געפארן אין ליובאוויטש כדי דערציילן דעם טאטן. און דעם רבי'ן רש"ב וואס איז דער מצב און אז ער געפינט נישט קיין וועג ווי אזוי צו מתקן זיין דעם ענין ווען ער איז אנגעקומען אין לובאוויטש ס'איז געווען א שווערע א גאנצע נסיעה אין יענע בימים ההם די גאנצע שלעפ און אנגעקומען אין לובאוויטש האט ער געטראפן זיין טאטן דעם רבי'ן רש"ב איז ער געשטאנען יעמאלט פארן דאווענען און ער האט געהאט דעם טלית אויף זיינע פלייצעס, בודק געווען די ציצית, מען פירט זיך אז פאר אנטון דעם טלית לייגט מען דעם טלית אויף די פלייצעס, און מען איז בודק די ציצית, ל"ב חוטין מיט אלע עניינים. האט ער געזען ווי זיין טאטע איז געגאנגען אין צימער אהין און צוריק, און ער האט געהאלטן דעם טלית איבער די פלייצעס, און ער האט געהאלטן די ציצית, אין די האנט און בודק געווען די ציצות. בשעת מעשה איז ער געווען פארטראכט, און אזוי איז ער ארומגעגאנגען אהין און צוריק אין צימער. ווען דער רבי ריי"צ איז אריין אין צימער, און ער האט אנגעהויבן דערציילן זיין טאטן דער ביטערער מצב, און אז ס'ווייזט אויס אז על פי דרך הטבע טרעפט ער נישט קיין וועג ווי אזוי צו קענען מבטל זיין די גזירה, איז דער רבי רש"ב האט אים גלייך געזאגט אז ס'איז דאך ידוע אז דער טלית איז ווי ס'שטייט אין קבלה עס ווערט געברענגט אין חסידות אז טלית איז א אור מקיף און ס'איז דאך ידוע אור מקיף איז מסמא עיני החיצונים אז דער אור מקיף מאכט בלינד די קליפות די עיני החיצונים ובמילא איז דאס איז א סגולה ווי נאר דער פריערדיגער רבי האט געהערט די ווערטער האט ער גלייך גענומען די ציצות און א קוש געטאן די ציצות יא געגעבן א קוש די ציצות מיט זיין מויל און ער איז גלייך ארויסגעגאנגען צוריקגעפארן גענומען צוריק דעם באן מיט די גאנצע נסיעה און די גאנצן שלעפ, צוריק געפארן אין פעטערבורג, און האט מחליט געווען אז ער וועט גיין אויף מסירות נפש, און דעמאלט האט ער מחליט געווען אז ער וועט גיין אין אן אופן אן גיין מיט כל מיני, מיט זוכן כל מיני אופנים ווי אזוי צוקומען און מאכן כל מיני היכרות, נאר ער איז געגאנגען גלייך צו די שטוב פון יענעם משכיל, פון יענעם מנהיג. יענער מענטש, און ער האט אים געקלאפט ביים טיר און געזאגט אז ער וויל זיך מיט אים טרעפן, ער וויל מאכן מיט אים א אסיפה. האט ער יענער, האט אים יענער געזאגט, לאמיר זיך איצטער רעדן, איך האב איצטער אפאר מינוט, מיר קען איצטער איצטער זיך צונויפרעדן. און יענער האט אים אנגעהויבן דערציילן מיט די גאנצע שמחה, מיט די גאנצע ברייטקייט, ווי אזוי ער שוין עטליכע יאר וואס ער קלייבט צונויף כל מיני הוכחות און ראיות און קעגן כל מיני הנהגות און כל מיני מנהגים און כל מיני זאכן וואס האט נישט קיין מקור און ער האט כל מיני הוכחות אז דאס איז נישט מתאים און ער גייט עס אלץ אין עטליכע טעג האט ער א אסיפה שוין מיט די ראשי הממשלה מיט די שרים אז מען זאל קענען כופה זיין און לייגן נייע גזירות אויף די אידן און דעמאלט וועט איר נישט קענען ארויסקריכן ס'וועט אייך זיין זייער ביטער אז איר האט אזוי אפגעלאכט און מזלזל געווען אין כמה עניינים און בפרט אין דעם ענין פון לימוד החסידות און פון לימוד פנימית התורה און לימוד הקבלה און די הנהגות על פי דרכי הקבלה און אזוי האט ער גערעדט מיט א גרויסן זלזול. פריערדיגע רבי האט זיך געמאכט אזוי ווי מען זאגט פארטאמט, תמעוואטיש, און ער האט אים געזאגט אזוי וואס זאגסטו? נו, און ער זאגט איך וואלט געוואלט זען וואס האסטו געשריבן. און יענער מיט די גרא מיט די גרויסע גאווה ער האט גלייך ארוי געגאנגען צו די שאפע און ארויסגענומען א גאנצע ספר וואס ער האט געארבעט אויף דעם א ביכל וואס ער האט דארט מלקט געווען די אלע זאכן וואס ער האט אויף דעם געארבעט וואס האט דאס געווען זיין זיינע הוכחות און ער האט געלייגט אויפן טיש און האט אנגעהויבן באווייזן די זאכן וואס ער שרייבט דארטן און זיינע הוכחות און ראיות. דער פריערדיגער רבי האט גענומען דעם ספר ווי שטייענדיג אזוי צוזאמען ביים טיש, און יענער האט אנגעהויבן באווייזן דעם ספר, דעם בוך, האט דער פריערדיגער רבי גענומען די גאנצע זאך, און ער האט גלייך אנגעהויבן צו רייסן איין פאפיר נאך א פאפיר שטיקל ביי שטיקל, יענער איז געווארן אינגאנצן אנגעהיצט אין כעס, אנגעהויבן שרייען, דערווייל האט פריערדיגער רבי קאלטבלוטיגערהייט נעמט און צורייסט נאך א פאפיר, נאך א פאפיר, נאך א פאפיר, און אזוי האט ער גענומען צוריסן ביז ס'איז גארנישט געבליבן קיין שריד ופליט. יענער איז געווארן אויס מענטש, געשריגן, געקלאפט, און ער האט אפילו אראפגעלאזט א פראסק אין פנים. צו דעם פריערדיגער רבי'ן, ער איז געווען זייער אינגאנצן צוווילדעוועט ווי א חיה, אבער דערווייל דער פריערדיגער רבי אן קיין שום אן קיין שום פחד גענומען צוריסן די גאנצע זאך אויף שטיקלעך, ווי ער האט נאר געענדיגט די ארבעט האט ער ארויסגעגאנגען פון שטוב און אנטלאפן, צוריקגעלאפן אין לובאוויטש און דערציילט דעם רבי'ן רש"ב ווי אזוי וואס האט ער געטון און אז מען האט האט מיט דעם האט זיך געענדיגט די גאנצע זאך, יענער איד כמובן ער איז. געזען אז כל סלה וברא, די גאנצע ארבעט וואס ער האט געטון איז געגאנגען אין די מיסט ווי מען זאגט, ס'איז געווען ירד לטמיון, ער איז געווארן קראנק פון דעם, און ווי מען דערציילט אז א שטיקל צייט שפעטער איז ער נפטר, איז ער איז ער נעבעך אוועק פון רוב צער און יסורים, פון די גאנצע ארבעט וואס ער האט געקענט געוואלט אויפטון און האט גארנישט געקענט אויפטון, אט דאס איז געווען א מסירות נפש פון דעם רבי'ן ריי"צ פון פריערדיגע רבי'ן מיט דעם כח וואס האט א קוש געטאן די ציצית פון זיין טאטן און טלית. וואס דאס איז די פרשה וואס מען לערנט אין די תקופה פרשת שלח און פרשת קורח. וואס די חיבור צווישן פרשת שלח און פרשת קורח איז איז דא טאקע דער ענין פון דעם ענין הציצית ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין מדרש אין אנהייב פרשת קורח אז פארוואס איז נסמכה אז די פרשת קרח קומט נאך פרשת ציצית אז אין סוף פרשת שלח איז רעדט זיך די מצוה פון ציצית און גלייך נאכדעם קומט דער ויקח קרח אז קרח וואס איז געווען דער ויקח קרח זאגט ער אין מדרש רש י ברענגט עס אראפ אויכעט אין חומש יא אין ערשטן פסוק אז איינע פון די זאכן וואס קרח איז ארויסגעגאנגען צו האבן טענות אויף משה רבינו אז ער האט גענומען קורח גענומען די ר"נ די צוויי הונדערט און פופציג מענטשן, און ער האט זיי אנגעטאן מיט טליתות שכולם תכלת, און יצא, איז ער יצא פון וואנעט האט ער ארויס געגאנגען, מפרשה שלפניו, אז אט משה רבינו האט געקומען און געזאגט צו אידן, ועשו להם ציצית, און ס'דארף זיין א פתיל תכלת על כנפי בגדיהם, משה רבינו האט געזאגט אז אויף א טלית יעדע דארף זיין א ציצית, און ס'אויף יעדע יעדע זייט דארף זיין א פתיל תכלת, איז געגאנגען קורח האט גענומען מאתיים וחמישים אנשים און ער האט זיי ארויף געלייגט אויף יעדן איינעם א טלית שכולו תכלת און ער איז געגאנגען צו משה רבינו און ער האט אים געזאגט טלית שכולו תכלת חייבת בציצית צו א מענטש וואס טראגט א טלית שכולו תכלת צו ער דארף אויכעט טראגן ציצית און משה רבינו האט אים געזאגט אז מען דארף אויכעט האבן ציצית ס'האט נישט צו טון און דעמאלט האט ער אנגעהויבן לאכן און מזלזל זיין און געזאגט אויב דאס איז אויף מער נישט ווי איין ציצית און דא איז טלית שכולו תכלת דארף מען האבן ציצית און דער מדרש איז ממשיך נאך זאכן וואס ער האט געטענה'ט און ער האט מזלזל געווען אין די תורה משה רבינו און ווי ס'שטייט אין פסוק כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ומדוע תתנשאו על קהל השם און ער האט געטענה'ט אויף כהונת אהרן משה און אויף אהרן ווי עס ברענגט זיך אראפ אין די מדרשים דער גאנצער ענין וואס דא ווערט דאך א שאלה פשוטע שאלה וואס אלע מפרשים פרעגן וואס האט פונקט קרח געוואלט און וואס איז דער קשר אז מען גיט א קוק אין פסוק בפשטות זיין טענה איז דאך געווען מדוע תתנשאו על קהל השם זיין טענה איז געווען אויף משה רבינו מדוע תתנשאו וואס דארף מען אנקומען צו נשיאות משה רבינו, כל העדה כולם קדושים, און ווי רש י זאגט אז כולם שמעו בסיני אנכי ה' אלוקיך, זענען דאך אלע אידן הייליג, וואס דארף מען אנקומען צו משה רבינו? דערנאך איז דא בפשטות וואס איז אויך געווען די טענות אויף אהרן הכהן, וואס האט געוואלט זיין א כהן גדול, איז געווען א קנאה וואס ער האט געהאט אויף משה רבינו און אהרן הכהן, יא מדוע תתנשאו על קהל השם? די ווערט די שאלה וואס איז דער קשר הענינים דא מיט די מעשה פון ציצית? וואס האט קרח געהאט א טענה מיט דעם ענין הציצית? און ער האט געברענגט א טלית שכולו תכלת, וואס וואס איז פונקט געווען דער ענין? און לכאורה יא זיין שאלה איז געווען טלית שכולו תכלת חייבת בציצית, לכאורה וואס איז דער קשר מיט ציצית? די שאלה איז דאך געווען אויף תכלת נישט אויף ציצית, יא די תורה זאגט אז עס איז דא אכט חוטים, אין יעדער זייט פון ציצית דארף זיין איינע פון די חוטים דארף זיין תכלת, איז לכאורה די שאלה האט געדארפט זיין טלית שכולו תכלת חייבת בתכלת, יעצט וואס איז חייב אז זאל זיין א פתיל תכלת, אבער די לשון פון די שאלה ווי ס'ברענגט זיך אין רשי און די מדרשים איז טלית שכולו תכלת חייבת בציצית, ער האט געוואלט אז זאל אינגאנצען נישט זיין די ענין פון ציצית נאר די טלית אליין, וואס איז טאקע די הסברה דען וואס איז די פשט? וואס בפשטות ווען מען לערנט אין די מפרשים, מפרשי הפשט ווי זיי לערנען פשט ס'איז דא דער גור אריה אויף רש"י, און נאך מפרשים אויף פשוטו של מקרא וואס איז דא, וואס זענען מסביר אז די טענה פון קרח, קרח האט געמיינט פארקערט, קרח האט געמיינט אז בשעת ער וועט קומען צו משה רבינו, סא איז וואס איז דער קשר העניינים צו די טענה פון טלית שכולה תכלת מיט דעם ענין פון מדוע תתנשאו על קהל השם, איז מסביר מפרשים גאר בפשטות, יא זיין טענה איז געווען אז טלית שכולה תכלת ער האט געמיינט אז משה רבינו וועט אים זאגן זיכער אז אויב ס'איז כולה תכלת דארף מען נישט קיין פתיל תכלת דארף מען נישט קיין ציצית דארף מען נישט דעם דעם יא האסט דאך א כולה תכלת וואס דארף מען א פתיל תכלת על דרך זה בית מלא ספרים אז ס'איז מלא ספרים וואס דארף מען א מזוזה. אז משה רבינו וועט אים זאגן אז מען דארף נישט קיין תכלת, מען דארף נישט קיין מזוזה, ס'איז מלא ספרים, ס'איז כולו תכלת, דארף מען נישט, איז אויב אזוי די זעלבע טענה איז אויך בנוגע צו אידן, כל העדה כולם קדושים, אלע אידן זענען כולם קדושים, אלע זענען הייליג, און וואס דארף מען אנקומען צו דעם ענין פון תתנשאו על קהל השם, וואס דארף זיין דער משה מיט אהרן, אזוי זענען מסביר די מפרשים. אבער יא ס'איז דא דא א טיפערער ביאור. און מען זעט טאקע אין אין ספרים וואס מען איז מבאר אז ס'איז געווען ביי מי ביי קרח איז געווען א טענה מיוחדת דווקא וואס דאס איז דער המשך הפרשיות אז די פרשה שלפניה איז די פרשה פון ציצית און גלייך נאכדעם ויקח קרח דאס הייסט אז ס'איז געווען א ספעציעלע טענה מיוחדת ביי קרח אין דעם ענין פון ציצית. און וואס איז געווען די טענה אז טלית שכולה תכלת זאל זיין פטור נישט נאר פון תכלת זיין פטור אינגאנצן פון ציצית? וואס איז די הסברה אין די טענות פון קרח? בכלל ווייסן מיר אז אין דעם ענין פון קרח ברענגט זיך אין חסידישע ספרים, יא ובפרט אין כמה וכמה ספרים תלמידי הבעל שם טוב, אז קרח איז געווען א אדם גדול, אדם קדוש, יא, ס'איז משמע פון די מדרשים אויכעט אזוי, אבער בפרט אין חסידישע ספרים ברענגט זיך א גרייסע עניינים בנוגע קרח, אז קרח איז געווען טאקע א איש קדוש און א אדם גדול, און ער איז געווען א בעל מדריגה, ביז מען געפינט אז בכמה וכמה פון תלמידי הבעל שם טוב האט מען גערעדט בנוגע קרח פלעגט מען רעדן גאר אויף א הויכן אופן. יא, ער פלעגט רעדן גאר אויף א אויף א אויף א הייכן אופן, אויף א איידעלעם אופן, אז ער איז געווען א אדם גדול אדם קדוש. נאר נאר וואס, ער האט געמאכט א טעות, ביי אים איז געווען די נקודה אז ביי אים האט געפעלט דער ביטול, די מסירה ונתינה, יא, וואס דארף זיין צו משה רבינו. אבער ביי קרח איז זיכער געווען, ס'איז נישט געווען סתם א מחלוקת, יא, שפעטער איז פון דעם נשתלשל געווארן, יא, איז ארויסגעקומען פון דעם שפעטער עניינים בלתי רצויים, יא ס'איז ארויסגעקומען אבער אינעם שורש הענין איז די מחלוקת פון קרח איז געווען זייער א טיפע מחלוקת איז די שאלה איז וואס איז דא געווען די מעשה וואס קרח וואס איז געווען די טענה פון קרח אין דעם ענין וואס ער האט געוואלט דווקא א טלית שכולה תכלת יא און ער האט געוואלט עס זאל נישט זיין קיין ציצית און משה רבינו האט אים געזאגט אז אויך א טלית שכולה תכלת חייבים בציצית וואס איז די הסברת הענין וואס איז דער ענין אין דעם איז איינע פון די ביאורים אין דעם איז דאס וואס דער אלטער רבי איז מבאר זייער אויף א מורא'דיגן רייכן אופן א יסודות'דיגער ביאור און דאס איז א כללות'דיגער ביאור אין עבודת השם וואס דער כללות הביאור איז פארשטאנדיג על פי וואס חסידות איז מבאר וואס איז דער ענין פון טלית און וואס איז דער ענין פון ציצית וואס דער אלטער רבי איז מבאר אז דער ענין פון טלית און ציצית איז דער ענין פון טלית איז אז דאס איז א אור מקיף טלית איז א בגד און ס'איז א בגד וואס נעמט ארום דעם גאנצן גוף, יא, וואס דאס איז דער ענין פון טלית, אז דאס באווייזט אויף א ענין וואס דאס איז מקיף, א זאך וואס נעמט ארום, עס רינגלט ארום דעם מענטשן. און ציצית, דער ענין פון ציצית איז פונקט פארקערט, ציצית איז אזוי ווי דאס איז חוטים, יא, שטריקעלעך וואס גייען ארויס פון די פון די פון די זייטן. וואס די חילוק צווישן טלית און ציצית, טלית באווייזט אויף א זאך וואס דאס איז א א אור מקיף, אזוי ווי די לשון הפסוק איז עוטה אור כשלמה, דאס איז וואס מען זאגט אין די כוונה אין די פסוקים וואס מען זאגט בשעת עטיפת הציצית אדער עטיפת הטלית, ברכי נפשי, זאגט מען דארטן עוטה אור כשלמה, וואס דאס איז א אור כשלמה די מקיף באווייזט, די טלית באווייזט אויף א אור מקיף וואס נעמט ארום די מענטשן אינגאנצן. און דער ענין פון ציצית, דאס איז באווייזט פונקט פארקערט אויף אור פנימי, ציצית איז אזוי ווי שערות, אזוי ווי הארעלעך, וואס דאס איז חוטים דקים, וואס דאס באווייזט אויף פארקערט ווי א מקיף, דאס איז פונקט פארקערט א ענין פון צמצום, אור פנימי, וואס וואס קומט אראפ אין פרטים און אין מדריגות פנימיים. וואס איז דער ענין פון טלית און ציצית, איז מבואר אין חסידות, אין מאמרים פון אלטן רעבן, און פון מיטעלע רעבן און צמח צדק און כמה וכמה

און דער ענין פון טלית און ציצית קודש זיי צוזאמען איז דאס דער חיבור וואס דארף זיין צווישן אור מקיף און אור פנימי דער חיבור צווישן סובב כל עלמין און ממלא כל עלמין קודשא בריך הוא ושכינתיה קודשא בריך הוא באווייזט אויף סובב כל עלמין דאס איז א אור בלי גבול דאס איז דער אור מקיף וואס נעמט ארום אלע עולמות בשווה אור נעלה ביותר אבער דער אור מקיף

אה וואס דער וואס ברענגט זיך אין א בריוו פון דעם רעבן ריי"צ וואס ער שרייבט בשם הבעל שם טוב אז וואס איז די כוונה וואס מען זאגט אין די פסוקים וואס מען זאגט פאר די ברכה פון טלית און נאך די ברכה פון טלית אה וואס מען הייבט אן פריערט פאר די ברכה פון טלית זאגט מען ברכי נפשי את השם השם אלוקי גדלת מאוד הוד והדר לבשת עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה דערנאך זאגט מען די ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית, און דערנאך זאגט מען פיר פסוקים, מה יקר חסדך אלוקים, די פיר פסוקים וואס מען זאגט, ברענגט זיך בשם הבעל שם טוב אז וואס איז די כוונה פון די אלע זאכן, שרייבט ער אז ברכי נפשי את ה', השם אלוקי דאס גייט אויף אור הממלא כל עלמין, ווי די גמרא זאגט אין מסכת ברכות, מה הנפש ממלא את הגוף כך הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, איז דאס איז די חיות וואס איז ממלא וואס טראגט זיך אראפ אין יעדע נברא לפי ענינו. דערנאך איז דא, זאגט ער ווייטער, עוטה אור כשלמה, נוטה שמים כיריעה, דאס איז דער ענין פון סובב כל עלמין, אור כשלמה וואס נעמט ארום אלע עולמות בשווה, איז במילא אין די ערשטע צוויי פסוקים רעדט מען וועגן דעם אור הממלא כל עלמין און אור הסובב כל עלמין. דערנאך זאגט מען, אזוי טייטשט דער בעל שם טוב, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית, וואס דאס איז דער חיבור פון סובב מיט ממלא, אז מ'איז מחבר דעם אור הבלי גבול, דעם אור המקיף, דעם אור הסובב, און דאס טראגט מען אראפ בציצית, אין אופן פנימי, ער זאל זיך מתלבש זיין אין עולמות באופן פרטי ובאופן פנימי, להתעטף בציצית, ייחוד פון סובב כל עלמין מיט ממלא כל עלמין,

ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם איז דער ענין פון עדניך גן עדן עליון דער עולם הבריאה דערנאך גייט ווייטער וואס מען זאגט ונחל עדניך תשקם כי עמך מקור חיים באורך נראה אור דאס גייט אויף עולם היצירה וואס דארט איז הייבט זיך אן דער ענין הגילוי נראה אור דאס איז דער גילוי אין עולם היצירה דער לעצטער פסוק משוך חסדך ליודעיך וצדקתך לישרי לב

רעדט זיך וועגן דעם ענין פון ווי אזוי מייחד זיין סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. וואס מיינט דאס אלץ אין די עבודה ביי אידן ביי יעדן איינעם? טייטשט זיך אין חסידות אז אין עבודה בנפש האדם איז די צוויי ענינים איז דער ענין פון מקיף סובב כל עלמין איז בכללות איז דאס די עבודה פון אמונה די עבודה פון מסירות נפש וואס דאס איז דער ענין פון טלית טלית איז א אור מקיף, אין עבודה דער ענין המקיף דאס באווייזט אויף אמונה, אמונה איז א אור מקיף, יעדער איד האט אין זיך א אמונה, די אמונה דאס איז א זאך וואס נעמט ארום דעם אידן אין אלע זיינע ענינים, דאס איז א אור מקיף וואס איז העכער פון שכל, העכער פון הבנה, העכער פון הרגש, העכער פון אלץ, און דאס נעמט ארום דעם מענטשן אינגאנצן, דאס איז די אמונה וואס איז מקיף א מענטשן בכל עניניו. וואס דאס וואס מען געפינט יא וואס א איד שטייט אויף אינדערפרי און די ערשטע זאך זאגט ער מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך און דאס דער מודה אני דאס איז דער אור מקיף ביי אים לייכט די אמונה און די אמונה נעמט אים אינגאנצן ארום דערנאך אבער דארף זיין דער ענין פון המשכת המקיף אין פנימיות אז ס'איז נישט גענוג אז ס'זאל זיין נאר אמונה ווייל די עבודה דארף זיין, וואס דאס איז די ווארט פון משה רבינו רעיא מהימנא, אז די אמונה דארף מען עה דארף מען דאס דארף מען דאס ס'דארף זיין דער ענין פון א פאסטאכער א רועה רעה אמונה אז מען דארף פאשען די אמונה אז מען דארף די אמונה אויס אראפברענגען אין א פנימיות ווי ס'רעדט זיך ארום אין חסידות אז א מענטש קען אמאל זיין ביי אים דער ענין אז ביי אים דא די אמונה און די אמונה לייכט ביי אים, אבער די אמונה שטייט אין א מקיף'דיגן אופן, א העכערן אופן, אבער ס'נעמט אים נישט דורך אין די פרטים, אין חיי היום יום, אין טאג טעגליכע לעבן, אין זיין שכל, אין זיינע מידות, זיין מחשבה, דיבור ומעשה. ביז ווי ס'ברענגט זיך אמאל די לשון, אז גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא, אז ער איז טאקע, ער גלייבט אינעם אייבערשטן, אבער פונדעסטוועגן איז ער א גנב.

איז געקומען צו גיין קורח, און קורח האט געטענה'ט פונקט פארקערט, קורח איז געווען א טלית שכולו תכלת, קורח האט דערהערט און געפילט די מעלה פון אור מקיף, און וואס קרח איז געווען א אדם קדוש און אדם נעלה, און ער האט געזען די מעלה אין מקיף דווקא, דער קורח'ס טענה איז געווען אז לכאורה די אמונה ביי אידן דאס איז די שטארקסטע זאך וואס איז דא, און טלית שכולו תכלת, יא אז דער טלית, דער אור מקיף איז כולו תכלת, תכלת מלשון כליון, תכלת מלשון כלות הנפש, יא אז א איד מצד זיין טלית מצד זיין מקיף פון אמונה האט ער אין זיך דעם ענין פון תכלת, דער ענין פון כליון און תשוקה, א מורא'דיגע כליון צום אייבערשטן און דאס קומט מצד אמונה אליין. וואס דאס איז וואס די גמרא זאגט דאך אז תכלת דומה לים, די ים דומה לרקיע,

מקיף, ס'לייכט ביי אים די אמונה, און די אמונה איז באופן שכולו תכלת, דארף מען אנקומען צו ציצית, אור פנימי, אור מצומצם, ענינים פון הבנה והשגה אראפטראגן דאס אין דעת און אין שכל, מיט די אמונה אליין איז גענוג. און דאס האט דאס איז געווען ויקח קרח, דאס איז מיט דעם איז פארשטאנדיג טאקע וואס זיין טענה איז טאקע געווען אז פטורה מציצית, ביי אים איז געווען נישט נאר דער ענין פון פטורה מתכלת. ער האט געוואלט זאל זיין אינגאנצן פטורה מציצית, ציצית איז דער ענין פון צמצום, קרח האט געטענה'ט וואס דארף מען דעם צמצום, וואס דארף מען זיך מתלבש זיין אין ממלא כל עלמין, וואס דארף מען אראפ קומען אין הבנה והשגה און אין טעם ודעת און אין פרטים אין חיי היום יום אין פרט, בשעת א איד איז טלית שכולו תכלת, אז ביי יעדער אידן איז דאך דא די אמונה, און דאס איז דער קשר הענינים פון די צוויי טענות, פון איין זייט האט ער געטענה'ט טלית שכולו תכ תכלת איז פטורה מציצית, און פון זיין פון צווייטן זייט האט ער געטענה'ט מדוע תתנשאו על קהל השם, ווייל די טענות איז הא בהא תליא, זיין טענה איז געווען אז וויבאלד אז א י וויבאלד אז דער עיקר איז דאך די אמונה, אדרבה די אמונה איז דאך א אור מקיף, אור מקיף איז א אור בלי גבול, סובב כל עלמין, ס'איז א מורא'דיגע בלי גבול'דיגע כח וואס א איד האט, און ס'איז כולו תכלת, דער אור מקיף איז ביי אים שטייט ביי אים מיט א תוקף, וואס רופט ביי אים ארויס א מורא'דיגע כליון און תשוקה און יראה צו דעם אייבערשטן, וואס שטייט אין חסידות, תכלת איז דער ענין פון יראה, איז במילא וואס דארף מען אנקומען צו ציצית, וואס דארף מען אנקומען צו עבודה פון אור פנימי און אור מצומצם און הבנה והשגה און שכל, אראפברענגען דאס אין חכמה, בינה, דעת, און דאס איז דאך אלס עניינים פון צמצום. און דאס האט משה רבינו מבאר געווען אז ס'איז טאקע א גרויסער טעות אז מיט מקיף אליין, קען מען דערנאך דורכפאלן אין אלע עניינים, וויבאלד אז ס'איז געווען מער נישט ווי א מקיף, איז פון דעם שפעטער נשתלשל געווארן די אלע זאכן וואס איז ארויסגעקומען פון דעם, עדת קרח און און און וכו', ווי ס'איז דער המשך הפרשה אין פרשת קרח און די אלע זאכן וואס איז פון דעם ארויסגעקומען, ווייל אז בשעת מען נעמט דעם מקיף אליין אן א פנימיות, איז דעמאלט קומט עס אראפ אין פרטים, וועסט אראפקומען אין עניינים בפועל ממש, איז קען זיין די הנהגה זאל זיין פארקערט היפך האמונה, און היפך פון דעם וואס ביים ביי אים לייכט, און דערפאר קומט צו גיין דער ענין פון דער המשך הפרשיות פון פרשת שלח צו פרשת קרח, אז אין פרשת שלח איז דעמאלט געווען וואס משה רבינו האט דערציילט דעם ענין פון ציצית, וואס דאס איז דער המשך הפרשיות, אז משה רבינו האט מסביר געווען אז ס'דארף זיין ס'דאס דאך וואס רעדט זיך ארום אין חסידות אז די אלע פרשיות איז דאך בהמשך אחד, אז ס'הייבט זיך אן פון די מרגלים וואס זיי האבן געוואלט בלייבן אין מדבר, זיי האבן נישט געוואלט אריינגיין אין ארץ ישראל, און דאס איז געווען דער ערשטע טעות, שפעטער האט מען מסביר געווען אז מ'דארף דווקא אריינגיין אין ארץ ישראל, און אין ארץ ישראל גופא דארף זיין עבודה פרטית און פרטי פרטים וואס דאס איז וואס סיום פרשת שלח איז אין דעם ענין פון ציצית, וואס דאס ברענגט ארויס אז דער מקיף דארף אראפקומען אין פנימיות אז ס'איז נישט גענוג דער טלית, נאר ס'דארף זיין דווקא ציצית, און דאס איז וואס מאכט אז זי אז זאל לייכטן יעדער פרט, אין די כנפי בגדיהם און אין די ל"ב חוטין און יעדער פרט און יעדער פרט דארף זיין א פתיל תכלת אז די יראה און די קבלת עול און די אמונה דארף דורכנעמען אין פרטים אין אלע ווינקעלעך אין אלע זייטן אין מחשבה ודיבור ומעשה און בשעת ס'האט געפעלט דער ענין דאס איז געווען די טעות פון קרח וואס ער האט געמיינט אז מיט מקיף אליין נאר מיט אמונה אליין איז מען יוצא איז ווען מען אויפגעוויזן אז דאס איז טאקע נישט קיין בעולם הבא ס'דארף טאקע זיין דער מקיף איז א מורא'דיגע כח אבער צוזאמען דערמיט וואס משה רבינו האט מגלה געווען אז ס'דארף זיין ורעה אמונה, ס'דארף זיין דווקא מיט עבודה אין הבנה והשגה אין עבודה פנימית אין אז אין אראפטראגן דאס אין פרטים און פרטי פרטים אין יעדער ענין באופן פנימי און דווקא דורך דעם איז א איד ילך לבטח דרכו אז ער זאל קענען טאקע דינען דעם אייבערשטן און דאס איז וואס שטייט אין המשך הפרשה אז ס'איז געווארן א חיזוק יא, אז דווקא דורך מלחמת קרח איז שפעטער געווארן משה אמת, ותורתו אמת, יא, וואס ס'ברענגט זיך אראפ אז אמת איז ראשי תיבות, דער א' פון אהרן, וואס דאס איז געווען די טענה אויף כהונתו של אהרן, דערנאך דער מ' פון מזוזה, און דער ת' פון תכלת, יא, משה אמת, אז דורך די דריי עניינים פון כהונתו של אהרן, און מזוזה, אז אויך א בית מלא ספרים דארף טאקע אנקומען צו א מזוזה, ס'איז נישט גענוג אז ס'איז מלא ספרים, ס'דארף זיין א מזוזה, דווקא א עבודה פון יראת שמים און קבלת עול פרטית אויפן פתח הבית, און על דרך זה דער ענין פון פון טלית שכולה תכלת דארף האבן א פתיל תכלת מיט א מיט ציצית, עבודה פנימית, און דווקא דאס איז דער משה אמת ותורתו אמת, אז דורך דעם קען מען טאקע זיך פארבינדן מיט משה רבינו ותורתו, באופן אמיתי און דורכפירן די כוונה עליונה פון לעשות לו יתברך דירה בתחתונים.